חסידים דערציילן א מעשה אז ס'איז געווען אין די צייטן פון די פריערדיגע רעבן די ערשטע יארן וואס ער איז געקומען צו אמעריקע האט דער פריערדיגער רבי געשיקט גערופן א קבוצה פון די עלטערע חסידים צוויי אדער דריי פון די עלטערע חסידים וואס זענען דעמאלט געווען אין ניו יארק רבי שמואל לוויטן רבי שלמה אהרן קאזאנאווסקי אדער נאך איינעם און ער האט זיי געבעטן א שליחות ער האט זיי געזאגט אז זיי זאלן צופארן צו שיקאגא, כמובן אין יענע יארן פון ניו יארק צו שיקאגא איז געווען א גוטע פאר שעה, מ'האט געדארפט פארן מיט א רכבת מיט א באן, און ס'איז נישט געווען אזוי גרינג, בפרט ס'איז נישט געווען קיין יונגע מענטשן, האט דער פריערדיגער רבי האט זיי געבעטן ער וויל דורכפירן דורך זיי א שליחות. וואס איז געווען דער ענין השליחות, האט ער זיי געזאגט אז אין שיקאגא איז דא א איד וואס זיין משפחה נאמען איז לישנער, און ער האט פאר אים א מעשה וואס ער וויל אים דערציילן ער זאל וויסן ווער פון וואנעט קומט ער. דער תוכן הסיפור איז אז אין די צייטן פון אלטן רעבן איז געווען א חסיד וואס ער איז געווען א זייער א איבערגעגעבענער פייערדיגער חסיד מקושר פנימי בלב ונפש צו דעם אלטן רעבן עד כדי כך אז בשעת מ'האט געדארפט קלייבן זיך משפחה נעמען, אין יענע צייטן איז ארויסגעגאנגען די גזירה אז מ'דארף יעדער איינער דארף האבן א משפחה נאמען, א פאמיליע נאמען, האט ער זיך אויסגעקליבן דעם נאמען ליאזשנער, דאס איז על שם די שטאט וואס דער אלטער רבי האט דעמאלט געוואוינט, דער אלטער רבי איז דאך געווען דער ליאזשנער מגיד, האט ער זיך גערופן משפחת ליאזשנער וואס במשך השנים איז געווארן לישנער, און דאס איז די משפחה פון דעם אידן וואס ער איז א אייניקל, א אור אייניקל, פון אט דעם חסיד. פריערדיגער רבי דערציילט אים נאכמער אז בשעת דער אלטער רבי איז געווען אין תפיסה און חסידים האבן מתפלל געווען און געמאכט תעניתים וסיגופים, ס'איז דאך געווען א גרויסע סכנה, מ'האט געוואוסט אז דער אלטער רבי איז געווען א סכנה עצומה, און חסידים האבן געטון דעמאלט אלע עניינים כדי פועל זיין אז זאל זיין ביטול הגזירה און דער רבי זאל ארויסגיין פון תפיסה, איז דער חסיד עד כדי כך איז געווען זיין התקשרות אז ער האט מחליט געווען אז ער האט איבערגעגעבן אוועקגעגעבן פון זיין לעבן, אוועקגעגעבן זיין לעבן צום רעבן, און ער איז אוועק, ער איז אוועק נאך פאר י"ט כסלו, און א גאנצער המשך איז דא צו דעם סיפור, וואס איז נישט נוגע איצטערט די אלע פרטי הסיפור. פריערדיגער רבי דערציילט אים דעם גאנצן סיפור וועגן זיין זיידן, און ער האט געבעטן די חסידים אז זיי זאלן איבערגעבן דעם סיפור, דאס איז געווען געשריבן אין א מכתב, צו דאס איז געווען בדיבור. איך שיהיה די עלטערע חסידים זענען געפארן אין שיקאגא און זייענדיג דארטן האבן זיי זיך געטראפן מיט א רב, זיי האבן נישט געוואוסט ווער דער איד איז, זיי האבן נישט געוואוסט וואו צו אים געפינען, האבן זיי געגאנגען צו די שול דארטן זיך געטראפן מיט א רב וואס ער איז נישט געווען פון א לובאוויטשער רב אבער ער איז געווען א רב, א אמעריקאנער רב, א איד א פרומער איד א ירא שמים, און זיי האבן אים דערציילט אז זיי זוכן א איד מיט דעם נאמען. און געגאנגען און אויפגעזוכט און מען האט געטראפן אין א אין א קלייט אין א סטאר אין א חנות וואס דארטן האט ער געהאט זיינע עניינים און מען האט געטראפן דעם אידן און ווי דער איד האט געזען אז ס'איז אריינגעקומען אפאר רבנים האט ער פארשטאנען מסתמא קומען זיי בעטן געלט אויף צדקה האט ער גלייך ארויסגענומען זיין זיין טשעק ביכל ווי מען זאגט און שרייבן אפאר עפעס א טשעק געבן זיי א נדבה זאגן זיי איהם, ניין מיר זענען נישט געקומען אויף געלט, מיר זענען געקומען מיט א שליחות. וואס הייסט א שליחות? דערציילן זיי איהם אז דער לובאוויטשער רבי, ס'איז געווען דעמאלט דער רבי רייאץ, דער פרידיגער רבי, דער לובאוויטשער רבי איז פון ניו יארק האט זיי געשיקט אויף א שליחות, איבערגעבן מען זאל וויסן וואס איז זיינע שרשים, וואו פון וואנעט נעמט זיך זיין פאמיליע. און ווי דער איד האט געהערט אזא מין זאך, קען מען זיך, מיט א גרויסע התרגשות, האט זיך אוועקגעזעצט און זיי האבן אים דערציילט דעם סיפור, ווער איז געווען זיין זיין עלטער זיידע, דער סיפור הדברים, די משפחה פון וואנעט זיי קומען. דער איד איז געווען בגרויסע התרגשות, ווייל ס'איז געווען ווייזט אויס געווען א איש פשוט, קיים מקיים געווען תורה ומצוות, כ'ווייס נישט וויפיל ער איז געווען אין קיום התורה ומצוות אין יענע יארן אין די מדבר פון אמעריקע, ער איז גאר נתרגש געווארן, און כמובן נאכדעם וואס זיי האבן דערציילט די גאנצע מעשה האט ער זיי געפרעגט, וואס וואס דארף ער טון מיט דעם? זיי האבן געזאגט כמובן אז דער רבי האט געשיקט דערציילן די מעשה איז דאס צו מעורר זיין דיין קשר מיט דיין משפחה פון וואנעט דו קומסט, און מעורר זיין די שרשים דיינע, זיך מחזק זיין אין תורה און אידישקייט, זאלסט וויסן ווער דו ביסט פון וואנעט דו קומסט. נו, כמובן דער איד איז שטארק נתפעל געווארן, שטארק נתרגש געווארן. פרעגט זיי דער איד, איך פארשטיי נישט. דער לובאוויטשער רבי, אזא גרויסער איד, אזא גרויסער צדיק, א פארנומענער מענטש, האט וואס וואס שיקט ער ספעציעל שלוחים ביז שיקאגא נאר צו דערציילן די מעשה? וואס וואס ער האט נישט געקענט פארשטיין וואס איז דא געשען, וואס איז דער ענין וואס דער רבי האט געשיקט די שליחות? איז דער רב וואס איז דארטן געווען, גראדע נישט דער לובאוויטשער רב, וואס ער איז מיטגעגאנגען מיט זיי, זאגט זיי איך וועל אייך מסביר זיין. זאגט אים צום אידן, זאגט ער, הער זיך איין, דער לובאוויטשער רבי זאגט ער, דאס איז אזוי ווי א סופר, ס'איז דא אין א ספר תורה, איז דאך דא אסאך אותיות, א ספר תורה דארף מען זיין זייער אפגעהיטן, די טינט, יעדע אות זאל זיין, זאל זיין כדבעי, זאל זיין, זאל זיין אן קיין שום אויסגעמעקטע אותיות, אלעס זאל זיין גלאטיג, איז יעדע כמה שנים, איז א סופר זעצט זיך אוועק און איז בודק דעם ספר תורה און ער איז מגיה און איז מתקן די אלע די אלע זאכן וואס מ'דארף מתקן זיין פילט אן די ערטער וואס זענען אויסגעמעקט די טינט דאס טוט מען יעדע פאר יאר מיט א סופר שטייט אויך אין ספרים אז עם ישראל זענען געגליכן צו ספר תורה כידוע די די די די מאמר יש ששים ריבוא אותיות לתורה, דאס הייסט אז עם ישראל דאס איז די ענין פון ששים ריבוא אותיות לתורה, ס'רעדט זיך אין די ביאורים און הסברים וואס דאס מיינט אבער על כל פנים אז די אידן זענען אזוי ווי א גרויסע ספר תורה, און יעדער איד איז אזוי ווי א אות, און ממילא אמאל פאסירט אז ס'מעקט זיך אפ אביסל א אות, ס'רייבט זיך אפ, די טינט, ס'מעקט זיך אויס. איז אויף דעם איז דא א סופר. דער דער צדיק, דער רבי, דאס איז א סופר. ער שיקט זיינע שלוחים, און זיי זוכן אויף די אידן, און זיי פאררעכטן די אותיות וואס מען דארף פאררעכטן, די נשמות וואס מען דארף פאררעכטן, דורך דעם וואס מען איז זיי נאכאמאל מחזק אין זייער אידישקייט אין תורה ומצוות. נו, דער איד איז טאקע זעהר נתפעל געווארן, און דאס האט אים טאקע געברענגט א גרעסערע חיזוק, און פון יעמאלט האט ער אנגעהויבן מקיים זיין אידישקייט, תורה ומצוות, מיט א גרעסערע חיות, מיט א גרעסערע קיום. דאס איז געווען דער סיפור. שפעטער זענען זיי צוריק געפארן אין ניו יארק, זיי זענען אריינגעגאנגען צום פריערדיגן רבי'ן און זיי האבן דערציילט אז זיי האבן ממלא געווען די שליחות. פריערדיגער רבי האט געוואלט הערן די פרטי הדברים, וואס איז געווען, ווי איז געווען, האבן זיי אים דערציילט אז מען איז געגאנגען מיט דעם און דעם רב, ביז מען האט אים געטראפן, און מען האט אים דערציילט די פרטים, און ער איז נתרגש געווארן וכו', און דערנאך האט ער געפרעגט וואס איז דער ענין, מען האט אים מסביר געווען, און זיי האבן דערציילט ווי יענער רב האט מסביר געווען אז א רבי איז א סופר, די אלע פרטים. ווי זיי האבן געזען דאס אז זיי דערציילן דעם פריערדיגן רבי'ן דעם חלק פון די מעשה האבן זיי באמערקט אז ער איז נישט געווען די רבי איז נישט געווען צופרידן ער האט עפעס געמאכט מיטן פנים אביסל ער איז נישט געווען צופרידן פון דעם ביאור נו זיי האבן געהערט דאס האבן זיי געזאגט וואס וואס פארוואס דער רבי איז נישט צופרידן האט זיי דער רבי געזאגט ס'איז א גרויסער טעות זאגן אז ס'רעדט זיך וועגן א ספר תורה מיט טינט, און דאס איז א איד, איז א גרויסער טעות. ס'איז דא א ספר תורה און ס'איז דא לוחות. ספר תורה איז דאס דיו על הכתב. דיו על הכתב איז די טינט איז א דבר נוסף אויפן כתב. ס'איז א זאך וואס דאס קען מען אפמעקן. איצטער איז דאס דא, ס'מעקט זיך אפ, ווייל דאס איז נישט קיין אמת'ע התאחדות. די דיו מיטן פאפיר, מיט דעם קלף, דאס איז א צוויי זאכן וואס מ'האט צוזאמענגעקלעפט. דערפאר במשך הזמן מעקט זיך עס אפ. ס'איז דאך דא אבער דער ענין הלוחות. די לוחות איז דאך אותיות החקיקה. די אותיות אין די לוחות איז דאך חקוק, נישט סתם חקוק, מעבר לעבר. ממילא די ענין פון אותיות החקיקה, איז אז דאס איז א דבר אחד, מען קען נישט פאנאנדערטיילן צווישן די אותיות מיט דעם אבן. און אותיות החקיקה מעקט זיך קיינמאל נישט אפ. ס'איז נישט שייך צו אפמעקן. נאר וואס, אמאל קען זיין אז ס'לייגט זיך ארויף אביסל ערד, אביסל אבק, זאמד, אזעלכע זאכן וואס דאס, מאכט אז מען זאל נישט קענען זען קלאר די אותיות, אויף דעם דארף מען אראפווישן, און דעמאלט איז נתגלה נאכאמאל דער אות. זאגט זיי דער רבי, דאס איז דער ענין פון א אידן. אידן איז דאס נישט קיין אותיות הכתיבה, א נשמה פון א אידן דאס איז אותיות החקיקה. דאס הייסט, א איד מיט זיין נשמה, זיין אידישקייט, דאס איז דבר אחד, ס'איז עצם אחד. דער תפקיד פון א צדיק, און פון די שלוחים פונעם צדיק, פון די אידן, וואס מען גייט בשליחות פון דעם צדיק איז, אראפנעמען די ערד, דעם אבק, די זאמד, וואס האט זיך ארויפגעקליבן, און דעמאלט ווערט נתגלה דער חקיקה, די אמת'ע נצחיות, די אמת'ע התקשרות, וואס א איד מיט'ן אייבערשטן, א איד מיט תורה ומצוה, דאס איז בעצם דבר אחד ממש, איין און איינציגע זאך. דאס איז געווען א לקח און א לימוד וואס דער פריערדיגער רבי האט זיי געגעבן צו פארשטיין ווי אזוי מען דארף א קוק טאן אויף א אידן. א איד איז נישט קיין אותיות הכתיבה וואס ס'קען זיך אפקלעפן און בלייבן אן די אותיות חס ושלום, א איד איז אותיות החקיקה. די התקשרות פון א איד מיטן אייבערשטן איז דאס א התקשרות עצמית, דאס איז איין און איינציגע זאך. ס'קען אמאל זיין אז ס'איז פארקלעפט, פארשמוצט, דארף מען אראפנעמען די שמוץ, דעם עפר, דעם אבק, אבער דער איד איז א נצחיות'דיגע קשר מיטן אייבערשטן, און דאס איז דער תפקיד, אויף אראפנעמען דעם אבק, דאס דארף מען טון, דאס איז די עבודה. אט דער ענין איז די נקודה פון פרשת פרה וואס די וואך ליינט מען, פרשת חוקת. פרשת פרה הייבט זיך דאך אן, וידבר ה' אל משה, זאת חוקת התורה. אזוי הייבט זיך אן פרשת פרה, זאת חוקת התורה. און אלע שטעלן זיך אויף די שאלה, וואס איז דא די טייטש זאת חוקת התורה? פארוואס שטייט זאת חוקת התורה? בכלל, אפילו ס'רעדט זיך דא וועגן חוקים, יא, דאס הייסט אז ס'דא מצוות וואס זענען חוקה חקקתי, ס'איז מצוות וואס מען פארשטייט נישט דעם טעם, ס'איז גזירה היא, חוקה ווי רש"י זאגט חוקה חקקתי גזירה גזרתי ואין רשות להרהר אחריה, ס'איז פון די חוקים שבתורה, פארוואס שטייט זאת חוקת התורה? פארוואס שטייט נישט זאת חוקת הפרה? דא רעדט מען וועגן א מצוה פון פרה אדומה, מען דארף ברענגען די פרה אדומה, ס'איז דא דער אפר הפרה, און ס'איז דא די מים חיים, און מען דארף עס שפריצן אויף א מענטשן וואס ער געפינט זיך אין א מצב פון טמא מת. פארוואס הייבט זיך אן די פרשה פרה אדומה מער ווי אלע אנדערע חוקים? ס'איז דאך דא כמה וכמה חוקים אין תורה, און מען זעט נישט אז דארטן זאל שטיין דער לשון בכלל חוקת, און בפרט נישט אין חוקת התורה. ביי קרבן פסח שטייט, זאת חוקת הפסח. און על דרך זה דא כמה עניינים. יא. ס'דא אסאך מצוות זענען חוקים ווי שעטנז, כלאיים, ס'שטייט בכלל נישט דער ווארט חוקה. און דא שטייט זאת חוקת התורה. וואס איז דער ענין פון דעם ווארט חוקת? איז דעם ווארט חוקת איז דא כמה פירושים. ווי מיר האבן גערעדט דער פירוש הפשוט טאקע איז חוקת מלשון חוקים. אז דאס איז מצוות. וואס מיר האבן נישט אויף דעם א טעם, חוקה חוקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. אז א איד דארף מקיים זיין די מצוות אין אן אופן, ווייל אזוי האט דער אייבישטער געהייסן, קבלת עול מלכות שמים, דאס האט דער אייבישטער געוואלט, איך פארשטיי נישט פארוואס, אן א טעם. דאס איז איין פשט. דערנאך איז דא די טייטש פון חוקה מלשון חקיקה. ווי דער אלטער רבי ברענגט עס. בעצם איז דער מקור גאר א מדרש, אז חוקה איז מלשון חוקה שבהם חקקתי שמים וארץ, דאס הייסט אז מען נוצט דעם לשון חוקה א לשון פון חקיקה, דאס הייסט אז דער ענין פון חוקת התורה איז די חקיקה שבתורה. דערנאך איז דא א דריטער פירוש אין חוקה, וואס דאס איז מלשון נצחיות, חוק וזמן נתן להם, חוק קבוע. א דבר וואס איז אלעמאל שטענדיג באופן אחד באופן נצחי, דאס איז א ענין פון חוק. וואס איז דער קשר פון די אלע פירושים? איז אויף דעם איז מבאר דער אלטער רבי אין די מאמרים פון חוקת, און על דרך זה מבואר אין נאך ערטער פון רבותינו נשיאינו, אז דער טייטש איז, זאת חוקת התורה, אז וועגן די מצוה, דאס איז א מצוה, וואס דאס איז א ענין של חקיקה. דאס הייסט אז די מצוה פון פרה אדומה קומט כדי צו מגלה זיין דעם חקיקה ווי א איד איז איין זאך מיטן אייבערשטן. ווי מ'האט גערעדט פריער, ס'איז דא כתיבה און ס'איז דא חקיקה. דער ענין הכתיבה דאס איז ווי א דבר נוסף. על דרך ווי א ספר תורה, ס'איז דא די אותיות, עס איז דא די קלף, און די אותיות געפינען זיך על הקלף, און ווען זיי ווערן נתחבר, זיי ווערן איין זאך, איין ספר תורה. אבער, ס'איז א דבר נוסף, עס קען זיך אפמעקן. אין עבודת השם, וואס מיינט דאס די עבודה באופן של כתיבה? אז עס איז דא דער איד, איך בין א מענטש, און איך בין א מענטש וואס איך האב מיין לעבן, מיין אייגענע לעבן וואס בין איך, און איך בין מקיים תורה ומצוות. איך טו, איך לערן, איך דאווען, אבער מיין לערנען און מיין דאווענען דאס איז ווי א צוגעגעבענע זאך, טאקע ווערט פאראיינציגט מיט מיר, אזוי ווי די כתב ווערט פאראיינציגט מיט דעם פאפיר, אבער דאס איז ווי צוויי זאכן וואס ווערן מתאחד. איז ס'איז דא מיין אייגענעם לעבן, די צייטן פאר זיך, די צייטן וואס איך שלאף, וואס איך עס, און ס'איז דא די צייטן וואס איך לערן, איך דאווען, דין דעם אייבערשטן. איז דאס איז די עבודה באופן של כתיבה, דאס איז ווי א דבר נוסף. בכללות, ווי ס'רעדט זיך אין חסידות, איז דאס דער ענין פון עבודה על פי טעם ודעת. די עבודה באופן של כתיבה איז בשעת א איד דינט דעם אייבערשטן און ער וויל פארשטיין. אז איך פארשטיי, האב איך אין דעם א געשמאק, און אז איך האב אין דעם א געשמאק, האב איך אין דעם א ווארימקייט, א ליבשאפט, און ממילא בין איך מקיים די מצוה, מיט אהבה, מיט יראה, מיט הבנה, מיט השגה, מיט טעם, מיט דעת, מיט שכל. דאס איז דער ענין פון עבודה באופן של כתיבה. קומט צו גיין. פרשת פרה און זאגט זאת חוקת התורה. א איד דארף וויסן זיין אז זיין קשר מיטן אייבערשטן איז אסאך א טיפערע קשר. דער אמת'ער התקשרות צווישן א איד מיטן אייבערשטן הייבט זיך נישט אן פון שכל, פון הרגשים, פון ליבשאפט, פון ווארימקייט, פון פארשטאנד. דער אמת'ער קשר פון א איד מיטן אייבערשטן איז אז א איד איז איין זאך מיטן אייבערשטן. א איד איז יחידה ליחדך, ס'איז איין און איינציגע זאך מיטן אייבערשטן, וואס דאס איז דער ענין החקיקה. ובשעת א איד דערהערט אז זיין אידישקייט, דאס איז זיין עצם, דאס איז זיין מהות, דאס איז ער אליין, דאס איז נישט קיין דבר נוסף, און דעמאלט זיין עבודת השם איז אין אן אופן פון למעלה מטעם ודעת. איך מוז נישט יעדע זאך פארשטיין, איך מוז נישט יעדע זאך, איך זאל עס האבן אין דעם א געפיל און א ליבשאפט, פארקערט, וויבאלד אז איך בין אינגאנצן איבערגעגעבן צום אייבערשטן במסירה און נתינה, דאס איז מיין עצם, דאס איז מיין מהות, דאס איז מיין זאך, און במילא לייגט זיך ביי אים אפ, אזוי דארף זיין. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין לך רשות להרהר. ס'איז נישט דער פשט אז ער דארף עפעס מלחמה האלטן, כ'האב נישט קיין געשמאק אין דעם, איך האב דאס נישט ליב, איך גלייך, איך וויל נישט לערנען, איך וויל נישט דאווענען, איך האב נישט קיין ברירה, מוז איך עס טון, נעבעך א איד, נישט דאס איז דער טייטש, פונקט פארקערט, דער טייטש איז אז בשעת א איד ווערט ביי אים דער ענין החקיקה, אז תורה און מצוות דאס איז זיין מהות, דאס איז ער אליין, דאס איז זיין עצם, דער עצם הנפש איז זיין התקשרות מיט דעם אייבערשטן איז דאס איין און איינציגע זאך, נישט קיין צוויי זאכן, און דעמאלט בשעת די תורה און מצוות נעמט זיך פון דעם ארט, איז דעמאלט איז דער איז איז דאס איז דאס אינגאנצן העכער פון טעם ודעת, און דעמאלט ווערט דאס זיין גאנצער לעבן. און דאס איז די חיבור פון די אלע פירושים. חוקה מלשון חקיקה, אז דער עבודת השם דארף זיין אין אן אופן אז דאס ווערט נחקק בנפשו, דאס איז זיין איין זאך מיט זיין מהות, מיט זיין גאנצע נשמה, מיט זיין לעבעדיגקייט, מיט זיין אידישקייט. און במילא איז חוקה חקקתי וגזירה גזרתי אין לך רשות להרהר אחריה. זוכט ער נישט קיין טעמים, קיין שכלים, ער וויל זיך איבערגעבן צום אייבערשטן אינגאנצן, דאס איז די איינציגע זאך וואס אים נוגע. און במילא בשעת די עבודה איז באופן כזה, איז חוק וזמן נתן להם דאס שלא ישנו את תפקידם איז די עבודה באופן קביעות. בשעת א איד דינט דעם אייבערשטן ווייל נאר ווייל ער פארשטייט, און ווייל ער האט אין דעם עפעס א געשמאק, און ווייל ס'איז ביי אים געפעלט, ס'איז אים א גוטע זאך, איז דעמאלט קען זיין שינויים.

אז א איד מיט אידישקייט איז איין און איינציגע זאך. וואס איז געווען דער ענין פון פרה אדומה? וואס איז דער קשר הענינים? ווי אזוי קומט עס ארויס אין די מצוה פון פרה אדומה? פרה אדומה איז דאך געווען לטהרת הטמאים. א מענטש וואס ביי אים איז געווען א מצב פון טמא מת. דאס איז די ערגסטע טומאה אין כמה ענינים אין הלכה איז טמא מת ווערט גערעכנט א טומאה גדולה ביותר. בפרט ווי עניינים רעדן זיך על פי פנימיות התורה, טומאת מת, יא, כל זמן ס'רעדט זיך וועגן אזעלכע טומאות וואס דאס איז מער פארבונדן מיט פרטים, יא, דאס איז טומאה וואס איז נאך דא א לעבעדיגקייט. טומאת מת איז די טייטש עס האט אנגערירט דעם ענין המיסה. האט אנגערירט דעם ענין המיסה איז דאך לכיורה בשעת א איד האט אנגערירט מיסה איז ביי אים געווארן דער ענין פון מת, בפרט על פי רוחניות העניינים. דער ענין פון אידישקייט איז אתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. א איד איז א לעבעדיגע זאך, ער איז דבוק אין דעם אייבערשטן איז ער חי. און דא איז געווארן ביי אים א ענין פון אפגעריסן פון חיות, ס'איז געווארן ביי אים א ענין פון טומאת מת, היפך החיות, היפך הלעבעדיגקייט, אינגאנצן היפך פון ווארעמקייט און לעבעדיגקייט, טומאת מת. אז ס'איז טומאת מת וואס קען מען טון? ווי עס שטייט אין מדרש, דער מדרש זאגט דאך אז בשעת דער אייבישטער האט געלערנט מיט משה רבינו די דינים פון טומאה וטהרה, איז על כל דיבור ודיבור על יעדער טומאה וטומאה האט דער אייבישטער אים געזאגט במה תהא טהרתו. טומאת זב, טומאת נידה, אלע טומאות האט דער אייבישטער אים געזאגט וואס איז די טומאה און וואס איז די טהרה, ווי מען זעט אין די פרשיות, יא, פרשת שמיני, תזריע, די אלע פרשיות וואס קומט צו גיין איצטער אין חומש, וואס די מען זעט וואס יעדער טומאה שטייט גלייך וואס מען דארף טון ווי אזוי זאל עס מטהר זיין. בשעת ס'איז געקומען צו פרשת טומאת מת אין פרשת אמור, יא, פלוצלינג שטייט נישט וואס מען דארף טון צו מטהר זיין. ווי דער מדרש זאגט, נתכרכמו פניו של משה, משה רבינו האט נישט געקענט פארשטיין ווי איז שייך א טהרה פאר אזא סארט טומאה, במה תהא טהרתו? בשעת מען איז אריינגעפאלן אין אזא מין מעמד ומצב, וואס דער מענטש האט זיך אפגעריסן פון זיין מקור החיים, במה תהא טהרתו, ווי קען מען דאס מתקן זיין? ביז ס'איז געקומען צו פרשת פרה, האט אים דער אייבישטער געזאגט, אה, דו געדענקסט? דאס איז טהרתו. ולקחו, מים חיים, עפר הפרה, מצות פרה אדומה. וואס איז דער יסוד? דער יסוד איז אז פרה אדומה איז מגלה דעם קשר עצמי. דאס איז מגלה, מצוות פרה אדומה איז מגלה אט דעם התקשרות חוקת מלשון חקיקה, אט דאס וואס א איד בעצם איז איין זאך מיטן אייבערשטן, און במילא קיין איין טומאה שבעולם קען אים נישט אפרייסן, איז אפילו ער איז דורכגעפאלן און ער איז אראפגעפאלן און ער איז אריינגעפאלן אין די נידעריגסטע עניינים און ער געפינט זיך אין א מצב פון שאול תחתית ממש, קומט צו גיין תורה און זאגט, זאת חוקת התורה. חקיקה. דו קענסט זיך נאכאמאל פארבינדן און נאכאמאל צובינדן זיך. ווי אזוי טאקע ווען דאס ווערט דאס טאקע? ווי אזוי ווערט דאס דער קשר? אויף דעם זאגט דער פסוק ויקחו אליך. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. וואס איז דער דיוק ויקחו אליך פרה אדומה תמימה? משה רבינו, פרת משה, לך, די שטייט אין מדרשים, משה רבינו ס'דארף זיין לך, די שאלה וואס אלע פרעגן און מדרשים פרעגן, פארוואס? פרה אדומה וואס האט עס צו טון מיט משה? פרה אדומה איז געגאנגען צו אהרן, אדער צו דעם סגן, אלעזר הכהן, ס'איז בכלל נישט געווען א ענין פארבונדן מיט משה רבינו, פארוואס ויקחו אליך? איז אויף דעם איז מבאר חסידות, עס איז דא א זייער א רייכע שיחה פון לובאוויטשער רבי'ן וואס ער רעדט וועגן דעם אז משה רבינו עניינו איז אז ביי אים איז געווען דער התקשרות דער דער יחידה דער קשר לעבעדיגקייט וואס ביי אים האט געלויכטן דער עצם ההתקשרות מיטן אייבערשטן אויפן העכסטן אופן וואס דאס איז באמת דער עומק הפשט וואס דער מדרש זאגט לך אני מגלה טעם פרה. משה רבינו, וואס איז טייטש לך אני מגלה טעם פרה, שטייט אז משה רבינו, דער אייבערשטער האט אים געזאגט דיר דערצייל איך דעם טעם פרה, וואס מיינט דאס? איז ווי דער ווי ס'איז טייטש אין חסידות, משה רבינו ביי אים איז דא דער ענין, ביי אים האט געלויכטן דער עצם פון א אידן, דער יחידה, דער התקשרות פונעם עצם פון א אידן מיטן עצם פונעם אייבערשטן, וואס דערפאר די גמרא זאגט דאך אין סוטה, משה רבינו לא מת, דאס הייסט משה שטייט אין א מצב וואס איז העכער פון מיתה. בפרט משה וואס עניינו איז תורה יא איז במילא דערפאר איז ער חי כמה ביאורים אין דעם ענין אבער על כל פנים משה רבינו וואס ער איז זיין מהות איז דער ענין החיים איז בשעת ויקחו אליך א איד פארבינדט זיך מיט תורת משה א איד פארבינדט זיך מיט משה רבינו פארבינדט זיך מיטן צדיק איז דעמאלט איז קען מען מהפך זיין, ווערט נתעורר די חקיקה שבנפש, ס'ווערט איין און איינציגע זאך, און דעמאלט קען מען מהפך זיין, זדונות לזכיות, טומאה לטהרה, און אפילו טומאת מת ווערט פון דעם מים חיים אל כלי, ער ווערט א נייע מציאות, א לעבעדיגע זאך. און דא קומט צו גיין א מורא'דיגע ווארט אויף די, אויף פרשת פרה, מורא'דיגע ווארט אויף פרשת פרה, בנוגע די רש י, ס'איז דא א רש י וואס אלע שטעלן זיך, רש י אין היינטיגע סדרה, רש י זאגט בנוגע פרה אדומה, נאכדעם וואס רש י טייטשט על פי פשט, רש י הייבט אן מיט א ר' משה הדרשן, רש י ברענגט אז ר' משה הדרשן זאגט אז אידן, אז לפי שאומות העולם מונים את ישראל, די גוים טשעפען זיך מיט אידן, און זיי זאגן זיי, יא, אויף פרה אדומה, מה טעם יש בה? יא, לפיכך חוקה חקקתי גזירה גזרתי אין לך רשות להרהר אחריה. דאס איז דער ענין פון זאת חוקת התורה. אומות העולם מונים את ישראל. אזוי דאס אזוי זאגט רשי. דער זעלבער רשי ברענגט ער אויכעט פון רבי משה הדרשן ברענגט ער אז דער ענין פון פרה אדומה אז דאס איז על דרך. וואס איז דער טעם פון פרה אדומה? אז ס'איז על דרך ווי א מאמע וואס זי האט א קינד, און דער קינד איז געווארן שמוציג, זאגט מען תבוא אם ותקנח צואת בנה, די מאמע זאל קומען און זאל מאכן ריין צואת בנה, די שמוץ פון דעם קינד. על דרך זה, די אידן האבן געמאכט דעם חטא העגל, חטא העגל איז א עגל, א קינד פון א, דאס איז א קעלבעלע, דאס איז א קליינער עגל, און דאס איז געווען א מורא'דיגע חטא, אונזערע קינדער, אידישע קינדער, די אידישע פאלק האט זיך באשמוצט מיט דעם חטא העגל, תבוא אם פרה אדומה, זי זאל מתקן זיין, זי זאל מנקה זיין צואת בנה. פרעגט זיך די שאלה, ס'איז דאך א סתירה מיניה וביה. דא זאגט רשי אז חוקה חקקתי וגזירה גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריה, און דא זאגט רשי אז ס'איז דא א טעם, ער זאגט דאך א טעם אז דאס איז א תיקון אויף פרה, אז פרה אדומה תבוא אם ותקנח צואה, די צואת בנה. איז דא אויף דעם כמה וכמה ביאורים, איין ביאור, א מורא'דיגע ביאור וויל איך חזר'ן, ס'איז דא פון קדושת לוי, יא רבי לוי יצחק בארדיטשעווער, דער הייליגער בארדיטשעווער זאגט א מורא'דיגע ווארט, ער טייטשט א וואס איז דער פשט, זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, עס איז נישט קיין סתירה, ער זאגט אומות העולם מונים את ישראל, די גויים ווילן זיך טשעפען מיט אידן, וואס איז זיי ווילן זיך טשעפען מיט אידן? מונים, מצער זיין אידן, די גויים וויל מקטרג זיין, דאס איז כל עניינם, בלעם הרשע. ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם. ס'איז דא דער בלעם הרשע, דער גוי וואס וויל מקטרג זיין אויף אידן. זיי זוכן מקטרג זיין. זיי ווייסן דאך אז חטא העגל איז דער גרעסטער קטרוג. ממילא קומען צו גיין די גויים, זיי טשעפען זיך מיט אידן, און זיי זאגן דעם אידן, הער זיך איין. וואס איז דער טעם פון פרה? וואס איז די מעשה מיט דעם פרה אדומה? קענסט מיר דאס מסביר זיין וואס דא גייט פאר? זיי וויל הערן פון דעם איד ער זאל מסביר זיין דעם טעם פון חטא העגל, אזוי וועט מען מעורר זיין נאכאמאל דעם חטא, און מיט דעם וועט מען מעורר זיין א קטרוג על ישראל. איז אויף דעם זאגן מיר צום גוי, זאגט מען, חוקה חקקתי גזירה גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריה. דער ענין פון פרה אדומה איז זאת חוקת התורה, חטא העגל איז שוין גארנישט געבליבן, ס'איז נישטא קיין זכר, ס'איז שוין מתוקן געווארן, און דאס וואס איז דא דער ענין פון פרה אדומה, איז ווייל חוקה חקקתי גזירה גזרתי, ס'איז שוין אויסגעמעקט געווארן אין אלע עולמות ווי דער קדושת לוי זאגט, ס'איז שוין אויסגעמעקט אינגאנצן, ס'איז שוין גארנישט געבליבן, און במילא איצטער איז מער נישט ווי חוקה חקקתי גזירה גזרתי, א איד איז מקיים פרה אדומה, דער אייבערשטער האט געהייסן, מיט דעם איז מען מבטל דעם קטרוג. נאכדערפאר איז מוסיף, נאכדערפאר איז דא פון נועם אלימלך, דער רבי ר' אלימלך זאגט נאך א ווארט אין דעם ענין, על דרך אבער אביסל נאך א רייכערע נקודה גיבט ער צו אין דעם ענין, ער זאגט אז וואס איז דער פשט, פשט איז די גמרא זאגט דאך, וואס איז די פשט ווי אזוי איז דאס נישט קיין סתירה דעם טעם פון פון פרה אדומה אז דאס איז א כפרה אויף חטא העגל ווי דעם וואס מען זאגט חוקה חקקתי גזירה גזרתי די שאלה זאגט דער זאגט דער נועם אלימלך א מורא'דיגע ווארט זאגט זיך דאך די גמרא זאגט דאך אין עבודה זרה אז לא היו ישראל ראויים לאותו דבר דער גאנצער חטא העגל האט בכלל נישט געפאסט. ווי קומט דאס? פערציג טעג ערשט האט מען מקבל געווען די תורה, אידן האבן געזען די אלע ניסים, יציאת מצרים, קריעת ים סוף, מתן תורה, אלע זאכן, פערציג נאר טעג נאכדעם זענען געלאפן מאכן חטא העגל? האט נישט געקלעפט. די גמרא זאגט. וואס זאגט די גמרא? אלא. להורות דרך תשובה לרבים. דער גאנצער ענין וואס דער אייבישטער האט זיך אנגעשעפט אויף אידן זאל זיין א חטא העגל, איז געווען אז אידן זאל קענען באקומען פון דא א דרך אויף תשובה לעולם ועד אויף קענען מתקן זיין אלע חטאים ס'איז א דרך אין תשובה. מילא זאגט דער נועם אלימלך דאס איז דער פשט וואס רש"י זאגט, אומות העולם מונין את ישראל, קומען צו גיין די אומות העולם און זיי פרעגן, אה, וואס איז געווען, פארוואס איז דא די חטא העגל, פארוואס איז דא דער ענין פון פרה אדומה, אה, זיי ווילן מעורר זיין דעם ענין פון חטא העגל, צוליב חטא העגל איז קומען צוריק מיתה לעולם, איז דערפאר דא טומאת מת, מקטרג זיין, ווי דער קדושת לוי זאגט, קומט צו גיין די גמרא און זאגט, איין מינוט, דער גאנצער חטא העגל האט דאך נישט געדארפט זיין, בעצם חטא העגל איז דאך לא היו ראויים לאותו דבר. איז במילא איז דאס חטא עגל גופא האט נישט געארט, ס'איז דאך מער נישט וואס להורות דרך תשובה, איז במילא איז אויב אזוי איז חוקה חקקתי גזירה גזרתי, אט דאס וואס דער אייבישטער האט צוגעלאזט בכלל זאל זיין א מציאות פון חטא עגל, דאס אליין איז א חוקה חקקתי גזירה גזרתי, כדי אידן זאלן קענען תשובה טון, און דאס גופא איז דער ענין פון פרה אדומה, ווי א איד קען דאך מיט פרה אדומה מתקן זיין און איבערמאכן. זדונות לזכיות, און ווערן א לעבעדיגער איד נאכאמאל אפילו עס איז דורכגעפאלן אין טומאת מת, די מורא'דיגע כח התשובה, וואס דאס איז דער ענין פון פרה אדומה אין עבודת השם. און דא איז דא א מורא'דיגער ווארט אין דעם ענין, וואס דאס פארמאכט דעם גאנצן ווארט מיט חוקה חקקתי, יא, וואס דער רבי האט געזאגט אמאל אויף א פארברענגען א געשמאקע ווארט. ס'איז געווען א פארברענגען יעמאלט, יא, וואס איז געווען דאכט זיך תשמ ו, יא, איז געווען א פארברענגען, ס'איז געווען דאכט זיך אדער פרשת פרה אדער פרשת חוקת, איך דארף, איך געדענק נישט איצט, אבער ס'איז געווען א פארברענגען אין די, אין די, אין די, אין יענע יארן מ ו אדער מ ז. ס'איז געווען א. דעמאלט געווען עפעס א שבת וואס איז געווען אסאך נשי ובנות ישראל, עס איז געווען עפעס א כינוס אין אמעריקע, איז די רבי האט ביים פארברענגען שבת גערעדט עטליכע ווערטער וועגן דעם, און וויבאלד ס'איז געווען פארבונדן מיט פרשת פרה, האט ער געזאגט א מורא'דיגע ווארט, וואס איז טאקע פשט? וואס איז טאקע פשט אין רש י? ברענגט דעם ר' משה הדרשן, תבא אם ותקנח צואת בנה, אז חטא העגל איז געווען א עבירה, און אידן זענען געווארן שמוציג, איז געקומען צו גיין פרה אדומה, פרה אדומה, דאס איז דאך, כאפט עפעס, אז מען טראכט זיך אריין בהשקפה ראשונה, כאפט עפעס א מאדנער ביאור, דאס איז א טעם, דאס איז א ביאור, ווייל פרה אדומה איז א מאמע און די עגל איז א קינד, במילא איז די פרה אדומה איז א מאמע וואס רייניגט אפ, ווי ארבעט דאס? וואס איז דאס? די משל א שיינער משל, אבער וואס איז די הסברה דא? וואו איז דא די טעם? האט די רבי געזאגט א מורא'דיגע ווארט, און דאס איז די ווארט פון חקיקה וואס מ'רעדט דא. ס'קומט צו גיין דער סמך מם, ס'קומט צו גיין דער שטן, ס'קומט צו גיין אומות העולם מקטרג על ישראל. א איד האט געמאכט א עבירה, א געוואלד און געשריגן, האסט דאך געמאכט א עבירה, ער האט דאך געפערליך, ביסט דאך דורכגעפאלן, ביסט אין שאול תחתית, און ידע איניש בנפשיה, אז נאכדעם וואס דו פאלסט דורך אין א עבירה, קומט צו גיין דער יצר הרע און ער פארגרעסערט דאס מיט, און ער זאגט דו ביסט א, דו ביסט א גראב יונג, דו ביסט שייך צו כל דבר אסור, און, און, און, און, קענסט קיינמאל נישט תשובה טון אויף אזא מין זאך, ס'איז א געפערליכע זאך. קומט צו גיין די מאמע, מען זעט אין וועלט א אידישע מאמע, קינד האט אמאל געמאכט עפעס, ער האט זיך נישט אויפגעפירט גוט, ער האט עפעס געמאכט אין שטוב עפעס, ער האט צובראכן עפעס, געפאלן עפעס, קאליע געמאכט עפעס, ער האט זיך געפירט עפעס חוצפה'דיג, יא, איז אמאל פאסירט, יא, וואס האט ער געטון דאס, מען ווערט ברוגז, מען ווערט נערוועז, מען ווערט אין כעס, מען וויל. קומט צו גיין די מאמע און זאגט, ער האט גארנישט געטון, וואס מאכסטו פון דעם א גאנצע צימעס? ס'איז דאך תקנח, ס'איז אביסל שמוץ, א קליין קיד איז געווארן שמוציג, די וועלט האט זיך געענדיגט צוליב דעם? אביסל שמוציג, רייניג אים אפ און גיי ווייטער. תקנח צואת בנה, אט דאס איז דער עומק הענין, דער עומק הענין איז דער סמך מם אומות העולם דער דער שטן וויל מאכן פון א עבירה אז דאס איז באווייזט אז דיין מציאות איז א שטיק שמוץ און ממילא קען מען עס נישט מתקן זיין קומט צו גיין די תורה און זאגט פונקט פארקערט תבוא אם קומט צו גיין די אידישע מאמע קומט צו גיין די אידישע די תורה יע אבער דאס איז תורת אמך און תורה זאגט ותקנח. אפילו א איד וואס איז דורכגעפאלן אין טומאת מת, דאס איז נישט ער, דאס איז א צוגעגעבענע זאך. ווער איז ער? ער איז חקיקה, ער איז א איד, ער האט א נשמה, דאס איז זיין עצם. זיין עצם איז ריין, זיין עצם איז מוראדיג, זיין עצם איז רייך, דער עצם, דאס איז זיין מהות. מען דארף אראפווישן דעם צואת בנה. און דאס איז די פרשה פון פרשת פרה. וואס ווי די גמרא זאגט אז דאס איז טהרתם של ישראל, פרשת פרה, וואס שטייט אין ספרים הקדושים, שפת אמת ברענגט, אז די אז ס'קומט צו גיין פרשת פרה, דאס איז די זמן וואס מ'גרייט זיך צו צו פרשת החודש, שטייט אין אסאך חסידישע ספרים אז דאס איז די סדר הפרשיות, אז נאכדעם וואס מ'האט פרשת שקלים געגעבן א מחצית השקל איז נתעורר געווארן די פינטעלע איד, מחצית השקל, דאס איז דער ענין פון א איד, מחצית, דער עצם נקודת היהדות איז נתעורר געווארן, דערנאך איז געווען עמלק, די קאלטקייט. יא, מען האט מלחמה געהאלטן מיט די קרירות פון עמלק, און דערנאך קומט צו גיין דער ענין פון טומאת מת טהרתם של ישראל, אז אפילו טומאת מת וואס איז אנגעקומען צו תכלית השפלות, איז דאס מהפך, און מען ברענגט טהרתם של ישראל, דורך דעם וואס מען ברענגט דעם פייער, דעם אש תמיד, דעם אש להבה וואס מען צינדט אים אן מיט פייער, דאס איז דער ענין פון דער אש וואס מען פארברענט דעם פרה, און דערנאך איז דא די מים חיים וואס איז תורה, דער אש און מים, און מען מאכט פון דעם א לעבעדיגע איד, ס'ווערט די טהרת פרה אדומה, דעמאלט קומט מען צו גיין צו פרשת החודש, דעמאלט ווערט א איד א איד נתחדש, ס'ווערט א התחדשות, ס'ווערט א גאולה, ס'ווערט א חודש של גאולה, און מען גייט אריין אין חודש ניסן, בניסן נגאלו בניסן עתידין להיגאל, טאקע זיך שטארקן מיט דעם, בפרט דעם יאר אז ס'קומט אויס אין פרשת שבת מברכים חודש ניסן, זאל טאקע זיין.